א גוט יאר, די וואך גייט פרשת ויקהל פרשת שקלים, אין אמת'ן מאך איך נאר דעם האטליין געווענטליך אדער מיטוואך אדער דאנערשטאג, יעצט מוז איך עס מאכן מיט א קליינע אנאונסמענט ווייל דינסטאג גייט זיין וואלן, און כ'האב דורכגעקוקט די גאנצע ליסטע פון די אלע חברה וואס זיי לויפן פאר אפיס און זענען אלע אדער משכב זכרים אדער אנדערע זאכן, ס'איז א גרויל וואס גייט פאר, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט דזשעמאני וויליאמס. דער דזשעמאני וויליאמס איז א גלח, נאר וואס איז מיט אים איז אז ער זאגט עפנטליך אז מען טאר נישט אינדארסן דעם משכב זכרים ווייל ער איז א גלח, צו מען מעג וואוטן פאר א גלח ווייס איך נישט, איך קען נישט די הלכות, למעשה איז אבער אזוי, למעשה איז אז ס'איז ליידער געווארן אזא מין מכת מדינה אז קיינער קוקט שוין אפילו נישט, מען נעמט מענטשן, מען שטעלט זיי אז זיי זאלן לויפן און זיי לויפן, היימישע אינגעלייט, ס'איז דאך א שרעק. מען האט געוואוט לעצטנס אפען פאר משכב זכורים, דאס איז די שענסטע פון די שענסטע קהילות וואס קהילות האבן זיי געספאנסערט, עטס מיינטס אז דאס אלעס מעג מען? עטס מיינטס מ'וועט נישט באצאלן א ביטערע פרייז פאר דעם? דער רבי דער סאטמאר רב האט געשריבן אז מ'טאר נישט וואוטן פאר די קאנדידאטן אין ארץ ישראל ווייל אזוי ווי מ'טאר דאך נישט האבן קיין מדינה וואס הייסט מרידה באומות נאר אז דו וואוטסט פאר זיי זענען זיי דאך אזוי ווי דיינע שליחים און במילא הייסט עס אזוי ווי דו ביסט דער מורד באומות און אזוי ווייטער. יעצט דאס איז אלעס זייער פיין און וואויל, וואס איז דאס אנדערש ביי אונז אז ער זאגט אן אפיציעל אז משכב זכר איז מותר און מען מעג הרג'נען א מענטש קאמפערט טאמער זעהט ער אז ער פילט ער האט שוין נישט פארוואס צו לעבן מעג מען מעג מען עם גיין צו א דאקטער ער נעמט א פיל און ער הרג'ט זיך און די LGBT די אלע זאכן איז דאך קעגן אלע יסודות התורה. נו איך פארשטיי נישט, אויב מען האט עס נישט געטארט אין ארץ ישראל צו וואוטען ווייל דער קאנדידאט זיצט אין כנסת און דאס הייסט מרידה באומות, און וואס איז מיט די אלע זאכן וואס אונז טוהן מיר? דאס אלעס איז שוין טאקע מותר לכתחילה? רבותי איך וויל ענק זאגן אונז דארף מען זיך זייער שטארק צוזאמנעמען און צוריקקערן צום אייבערשטן, ווייל ווי אזוי אונז פארן מיר יעצט פארט מען זייער זייער נישט גוט, און במילא וועט נישט טויגן. סאו ער לויפט פאר פאבליק עדוואקעט דער דזשעמאני וויליאמס און מען דארף זעהן אז ער זאל אריינקומען, איך ווייס אויך נישט צו מען דארף זעהן ווייל ער איז א גלח איך ווייס נישט, בקיצור די אנדערע זענען זיכער עפנטליכע משכב זכור. דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס איך האב געוואלט זאגן, אזוי ווי איך רעד שוין האב איך נאך געוואלט צולייגן נאך א זאך, איך בין אהיימגעקומען און איך האב געהאט עפעס איינער האט מיך אפגעקאלט, זייער א וויכטיגן קאל האט ער מיר געזאגט אז נאך א מזל איר האלט אין איין מאכן דעם האטליין פון ארץ ישראל מיט אלעם ווייל איר ווייסט נישט וואס דאס גיבט אריין חיות פארן עולם זאג איך אים למשל זאגט ער אז ס'איז דא אזא זאך שוין א לענגערע צייט אפערעיט עס זייט איך האב אנגעהויבן צו זאגן אז מ'מוז נעמען א פראטאקאל פון א מלמד מ'מוז נעמען א פראטאקאל ווי ער איז געווען ווייל געווענטליך קומען זיי זאגן מ'האט נישט באצאלט איז ער אוועק ס'נישט אמת ער איז אוועק ווייל מ'האט אים אוועקגעשיקט ווייל ער האט געטון מעשים מנוולים עניוועי ס'דא עפעס אזוי פון די פינף גרעסטע מוסדות האב איך געהערט וואס זיי האבן אזא זאך אז טאמער איינער קומט ווערן א מלמד און זיי ווילן נישט טאן אינטערנעט אזוי ווי איך האב געזאגט מ'זאל עס מאכן אויפן אינטערנעט ווייל זיי טענה'ן דאך אז מ'טאר נישט איז על כל פנים מאכן זיי אז זיי פרעגן אים אויס און נאכדעם גייען זיי זיך אינטערעסירן פונקטליך ווי ער איז געווען מלמד איך הער זאגן זיי טוען זיך אפילו אינטערעסירן אלץ בחור וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט. טאמער ס'איז אמת איז דאך עס א געוואלטיגע זאך. כ'האב נאך געוואלט צולייגן א קלייניקייט צו דעם, אז היינט דארף מען אויכעט אכטונג געבן אויף די פרויען, אויף די מיידלעך, מ'נעמט אריין מיידלעך פון סקול גראד אריין, יו העוו טו בי ווערי קעירפול, די חי' לייפליין, מלכי לייפער ווי זי הייסט, וואס האט אומגליקליך געמאכט, איך בין דארט געווען, האבן מיר דרייסיג תלמידות געזאגט זי האט זיי אומגליקליך געמאכט, איך בין דארט געווען אין אוסטראליע נעמען א פראטאקאל, שפעטער איז עס אראפגעגאנגען צו דריי ערליכע מיידלעך, יעצט קומט שוין זיבן. עס איז שוין דא יעצט א גאנצע זאך, מען האט אויסגעפרעגט דארט מיידלעך מען האלט שוין ביי זיבן, עס וועט ארויסקומען אלע, מען שעמט זיך דאך פשוט און נאכדעם מאכט דאס מיידל א חשבון וואס דארף איך זיין פארמישט דא, איך בין דאך שוין א קריפל פאר לייף, מלכי לייף שלאגט זיך דאך מען זאל זי נישט צוריק ברענגען, און טאמער זי וועט פארלירן וועט זי דאך עניוועי דא זיין, איז במילא דער עולם ווערט אזוי פעד אפ אין די גאנצע זאך, און דעס נאט גוד, רבותי יו העפט טו דו איט מיט חיות. ווען דו זעסט אז קומט אריין איינער אין דיין שטאט און ער וויל שיסן קינדער וואס שטייען אין די זייט, וועסטו דאך זיך גיין מוסר נפש זיין. די דין איז אין הלכות שבת אויך אזוי, טאמער מען קומט כאפן קינדער איז מען יעדער מחיוב מחלל שבת צו זיין, איז במילא וויל איך ענק זאגן, דאונט גיוו אפ, די וואר איז היר, ווי אר ווינינג ברוך השם, און דאונט גיוו אפ. איז דאס דארף מען טוהן אויכעט אז בעפאר מען נעמט אריין מיידלעך דארף מען וויסן פון ווי זי קומט ווען זי קומט ס'איז דא מיידלעך וואס זענען אסאך מער קאליע ווי בחורים און זיי האבן שלעכטע השקפות ביי זיך שלעכטע דעות ווייל זיי האבן קיינמאל נישט געלערנט קיין תורה און דארף מען זייער זייער וואטשן אויף די אלע זאכן אז מען זאל נישט ארייננעמען אזאלכע מלמדים און טיטשערס אין אונזערע סקולס. אין אונזערע חדרים. יעצט פארוואס זאג איך ענק דאס אז ס'איז דא אזאלעכע וואס זיי טשעקן אויס, ווייל איך האב שוין לאנג געזאגט אז מען דארף אויסטשעקן יעדע מלמד, מען דארף אויף א אינטערנעט האבן א סענטרעל קאמפיוטער, און ס'איז דא ישיבות וואס זיי באהאלטן, ישיבה יוניווערסיטי האט יעצט באצאלט וועגן דעם דריי הונדערט מיליאן דאלער, ווייל זיי האבן נאך מיטגעגעבן א בריוו פאר איינעם וואס מען האט אים דא געכאפט אין ישיבה יוניווערסיטי טאטשן קינדער, האבן זיי אים נאך מיטגעגעבן א בריוו אז ער איז געווען דער בעסטער מלמד, און ער. אין ארץ ישראל אויך אפגעהארגעט קינדער, און יעצט איז מען געקומען דערויף און מ'האט זיי איינגעזעצט, מ'האט מ'האט מ'האט מ'האט זיי געמאכט א לאו-סוט מיט אלעם, איז וואס איך וויל ארויסברענגען פון די גאנצע זאך איז, נישט וואס איך וויל נעמען קרעדיט אז מ'האט געמאכט ווייל איך האב געזאגט, איך איך איך האלט שוין לאנג מער פון דעם, שוין לאנג לאנג פארגאנגען די די בעבי סטאף, פארוואס זאג איך עס ענק ווייל איך וויל פאר דו שרייבסט איין דיין קינד אין א מוסד זאלסטו פרעגן, זאג מיר, איז דא א קאנטראל אויף די מלמדים? צי געב איך אריין דא מיין זוהן אזוי ווי אין א ווילדן גארטן וואס איך ווייס נישט וועלכער בער און וועלכער לייב ס'וועט אים חלילה פארציקן, דאס דארפט עטס זייער קערפול זיין, עטס האטס דאך נישט די טמא'נע כלים, ס'הייסט עטס טארטס עס האבן, האבן האט עס יעדער, דארפטס קוקן וויאזוי. די דריי שוועסטערס, די וואס די מלכי חיה לייפער האט זיי נעבעך פוגע געווען, הערטס אויס ווי זיי וויינען נעבעך, אכט יאר דארפן זיי נעבעך ווארטן אויף דזשאסטעס, ס'דאך א שרעק וואס מ'טוט מיט אונזערע קינדערלעך. רבותי שרייבסט איין דיין קינד זאלסטו מאכן זיכער אז ער גייט אין אזא חדר ווי ס'איז דא א קאנטראל אויף די מלמדים, מיט א קאנטראל איז אויכעט א שוואכע קאנטראל ווייל סוף כל סוף ביסט דאך פארשטאנען ווען ער הייסט האגער אדער טייטלבוים וועט מען דאך נישט זאגן קיין שלעכטס אויף אים, איז כל שכן נאך אז ס'איז נישט דא קיין קאנטראל וויאזוי זעהט עס אויס? וועגן דעם זאג איך עס ענק זאלטס וויסן איטס נאט. באט דאונט טעיק איט לייט, איטס א ווערי סיריעס מעטער. נאכדעם האב איך געוואלט ענק זאגן, איך האב באקומען פון, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך, מ'טאר נישט זאגן וועלכע אפיסעס קאאפערירן מיט נחום ראזענבערג, ווייל באלד האט מען נאך, יא, עטס עטס נאך אנהייבן, זאגט מיר קאקט מיר מיט די בהמה'שע מעשה'ס. כ'האב באקומען אן אינסייד אינפארמעישאן, אז אזוי ווי אונז האבן דאך אנגעהויבן צו טענה'ן אז אין די ישיבות לערנט מען נישט, און דאס האט מען אנגעהויבן צו טון אזוי און דאס האט מען געטענה'ט אזוי, מען איז געווען פיל מיט טענות און אלעס האט עס אריינגעצויגן, איך האב ווען געזאגט פון די רעגירונג מוז מען זיך האלטן ווייט, מען ווייסט הוו זהירין ברשות, רשות מיינט די רעגירונג, שאין מקרבין לאדם זענען נישט מקרב נאר להנאות, אבער זעט אויס אז ס'איז דא יעצט א מורא'דיגע אינוועסטיגעישאן, אזוי ווי זיי האבן זיך אנגעהויבן זיך צו דרייען אין סקולס צו קוקן וואס ס'טוט זיך דארט. איז ארויסגעקומען אז די קיטשענס זענען אויך נישט אפ טו פאר, ס'איז דא אין פאבליק סקולס ווי ס'איז דא קיטשענס מיט מייז, מיט ראטן, מיט קאקעראטשן, אזוי ווי אין א פארשלעפט הויז, און ס'איז געווארן יעצט לעבעדיג, ס' גייט יעצט ווערן לעבעדיג? מען דארף זייער אבאכט געבן די קיטשענס זאלן זיין זויבער, מען דארף עניוועי אבאכט געבן ווייל קודם איז דאך דא שקצים ורמשים מיט אנדערע זאכן וואס דו קענסט מכשיל זיין די קינדער, אבער אפילו ווען נישט, סענעטערי, סאו ברוך השם אבי ס'טוט זיך, העהעהה, ס'האט שוין אריינגעברענגט. קלענלינעס אויך. שוין, איך וועל ענק לאזן יעצט גיין, און מערטשען אויף שבת וועט זיין א געהעריגע האטליין. דאס איז נאר געווען א צוגעלייגעכטס וואס איז וויכטיג אז מען זאל וואוטן מארגן דינסטאג, ווייל איך קום דאך ערשט ארויס מיטוואך, אבער דינסטאג זאל מען וואוטן דעם וואס כ'האב געהייסן מען זאל וואוטן. און אז עטס ווילטס קענט עטס פרעגן א רב צו מען מעג, ווייל ער איז א גלח. דאס קענט עטס אויך טון. זייטס געזונט און כל טוב.